און אים גופא איז געווען שלו' בערך, דאס איז געווען א איד א גרויסער למדן און א פון א חסידישער משפחה, און אליין א הייסער חסיד, און יענער איז געווען גאר פון די יונגע. האט אים דער רבי דער שווער אויף דערויף געענטפערט אז איצטער איז א צייט וואס מען דארף זען פארכאפן און די ערשטע זאך באווארענען עניינים פון מעשה בפועל,

איז דאך דא א יוגנט איז זי בכלל פארבונדן וואס מען האט מערער כחות ניט קיין אויסגעניצטע און מען האט ווייניגער ספיקות און מען איז נאך ווייניגער מלוכלך אין די עניינים פון עולם, על דרך ווי דער רבי האט אמאל דערציילט וועגן דעם אלטן רבין אז דער אלטער רבי קינדווייז האט געזאגט

האט ער נאך ווייניג געהאט צו טון מיט די זאכן וואס ברענגען צו פשרות און דערנאך צו עניינים פון היפך הישר און היפך האמת און היפך התורה בכלל, במילא ער איז נאך ניט אויף אזויפיל איינגעריכט און די כחות זיינע זיינען נאך ניט אויף אזויפיל אויסגענוצט.

ניט קוקנדיק װיפֿל יאָרן ער איז פֿאַרשריבן אין פּאַס אָדער אין סערטיפֿיקעט, איז ער נאָך אין זיך, אין אַ באַשטימטן מקצוע, אין אַ באַשטימטע אָפּטײלונג איז ער נאָך אַ יונגער, און מצד דערויף, װאָס ער איז נאָך אַ יונגער, קאָן ער אויפֿטאָן און איבערקערן חלקו בעולם מן הקצה אל הקצה, ניט קוקנדיק אויף דערויף, צי האָט ער אַ ווייסע באָרד, צי אַ שוואַרצע באָרד, צי נאָך גאָר קיין באָרד ניט, אויב אָבער ער וועט זיי אויסניצן וועלן ניצן אָט אָט די כּוחות, וואָס זיי זיינען מחובר מיטן אייבערשטן אויף מקיים זיין דעם אייבערשטנס שליחות, איז אָט אָט דעמאָלט קיין ספק ניט, אַז וויבאַלד אַז דער אייבערשטער האָט אים געגעבן די שליחות, האָט ער אים געגעבן די מעגלעכקייט,

אחריתה מרה כלענה וואס דאס שטייט אויף יצר הרע בכלל און אפילו מענייני עולם בפרט, איז אט די ביטערקייט דארף מען איבער מהפך זיין, איבערקערן אז זאל ווערן זיס, ניט נאר ברוחניות וועט דאס בדרך ממילא ווערן זיס בגשמיות אויכעט, דער וועג אויף דערויף איז אז מען זאל איינעמען די יוגנט וואס איז דא בכלל, און דעם יונגן וואס איז דא אין יעדער מענטשן בפרט וויפיל יאר ער זאל ניט זיין, סיי א מאנסביל סיי א מאן סיי א פרוי, האט מען אין זיך א טייל וואס זי איז נאך אינגאנצן יונג און ניט אויסגענוצט, און בשעת מען שפאנט עס איין אין עבודת הבורא איז אט דעמאלט איז מען אין דערויף מצליח און דעמאלט ווערט אויכעט מקויים דער בטל יבטל רצון אחרים מפני רצונו ער זאל קענען דורכפירן די שליחות מיט ווייניגער העלמות והסתרים און דאס זאל אים ברענגען הצלחה אין זיינע עניינים פרטיים. און אט דאס איז וואס דער רבי האט דעמאלט געשריבן אונז אז מען דארף זען איין אז מען דארף זען פארנעמען זיך דורך פון דער יוגנט מאכן שלוחים ופקידים בכל מקום ומקום אז זיי זאלן דארטן מאכן א אידישן ווינקל און מיט דער צייט א חסידישן ווינקל, און דברי צדיקים קיימים לעד אז יעדערער אט די וואס זענען נאך יונג אפילו נאכן פאס איז דאך א זיכערע זאך אבער מען דארף זיי איינשפאנען אז זיי זאלן וויסן דעם אמת אז זיי זענען שלוחים פון דעם אייבערשטן, אויף דורכפירן אז דער ווינקל, די סביבה וואס זיי געפינען זיך זאל ווערן א אידישע סביבה מיט לימוד התורה וקיום המצוות און אויכעט א חסידישע סביבה, ולכל לראש דארף מען זיי זען אייננעמען אט א די יוגנט מיט וועמען זיי קומען אין בארירונג, אז ניט נאר זיי זאלן ניט זיין קיין מנגדים על זה, אדער שטערער,

אז החלש יאמר גיבור אני, דעם וואס ווייסט זיך אויס אז ער איז שוואך וועט ער ארויסגעפינען אז ער איז א גיבור אויף דורכפירן די עניינים וואס ס'וויל דער אייבערשטער אז דאס זאל דורכגעפירט ווערן אין זיין סביבה, וואס אט דעמאלט וועט ער אויך ווערן געזונטער אין רוחניות און געזונטער אין גשמיות. לחיים לחיים. צו וואס איז נוגע ביותר אל הפועל איז דאס דער זאך אז מען זאל כובש זיין את הנוער, און מיט וואס זאל מען אים כובש זיין מיטן נוער, נאר דאס איז ניט נאר כפשוטו אז יונגע דארפן זיך פארנעמען אויף אייננעמען די יונגע און פון זיי מאכן תלמידים, ביז וואנעט אז זיי וועלן ווערן דער וכל בנייך לימודי השם ווי ער טייטשט אין מפר ווי מפרשי התנ"ך טייטשן אז זיי וועלן ווערן דעם אייבערשטנ'ס תלמידים, נאר אלע דארפן זיך איינשפאנען אין דער ארבעט אויף ווערן אלע יונג, דאס וויל זיך יעדערער,